יעצט וועלן מיר אנהייבן דא דעם שיעור. קודם, כ'בעט נישט רשות אויסצוטון דעם היט ווייל עטס האטס עס מיר געגעבן דאנערשטאג סאו מסתמא איז עס די זעלבע יעצט אויכעט, יא? ס'איז גילטיג אויף היינט אויכעט. כ'ווייס, ר' חיים בריסקער האט געהאט א חקירה צו די קידושין איז יעדע מינוט א נייע חלות צו דאס איז איינמאל. בקיצור איז געזעסן דארט איינער פון די תלמידים האבן געזאגט רעבע מזל טוב מזל טוב זאגט ער ניין דער מזל טוב איז אויכעט א גאנץ לעבן די זעלבע נאכאמאל. ווייל אויב ס'איז א נייע חלות דארף מען געבן. יעצט, כ'האב געקויפט דא א צינור, כ'על ענק אלעס מסביר זיין אבער נישט יעצט ווייל כ'האב אסאך וויכטיגערס פארדעם, עטס זאלטס וויסן, הערטס וואס איך זאג ענק, אז טאמער איז דא אזא מין זאך דארף מען וויסן מען מוז עפענען, כ'האב אפילו געקויפט א ברז, כ'על ענק אלעס ווייזן אבער נאכן שיעור, דאס איז א תוספת יעצט וויל איך צוקומען צום שיעור אליינס. יעצט, באלד קומט די הקדמה. יעצט, כ'וויל ענק. איז זאגן קודם כל אז עטס זאלטס פארשטיין אביסל וויאזוי האט מען זיך אמאל גע'טובל'ט, פארוואס טובל'ט מען זיך היינט, ס'איז דא אזויפיל שיטות, די אלע שיטות זענען ממש לעיטלי, דאס איז די דברי חיים, דברי חיים איז געווען פאר וויפיל יאר צוריק, חזון איש מיט זריעה, די חתם סופר, ס'איז אלץ א לעיטלי א שפעטעריגע זאך, וואס איז געווען פארדעם, וויאזוי האט כלל ישראל געלעבט די אלע יארן? די ענטפער איז זייער פשוט, כלל ישראל האט געלעבט אויף אזא בחינה וואו מען האט זיך גע'טובל'ט אין דריי פלעצער, איינע פון דריי פלעצער עטס האטס אוודאי געלערנט, ערשטע איז א ים, א ים איז די כשר'סטע לטבילה, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער רופט עס אן מקוה המים קרא ימים, אז דער אייבערשטער זאגט אזוי ביי מיר איז עס א מקווה קענסטו זיך נישט קריגן, די צווייטע זאך איז א מעיין, וואס דא הייבט זיך אן, איר זעהט דאס איז נאר איינס פון די חיבור וואו איך רעד ארום וועגן מעיינות, קודם כל איר האט דאך אלע געלערנט ס'איז דא אסאך שיטות אין מעיינות, העיד רבי צדוק, אלע שיטות, צו ס'איז נאר דווקא אויפן פלאץ און נישט אויפן פלאץ, כ'מיין אין דעם אריינצוגיין, אין דעם אריינצוגיין דארף איך מיך דא אריינזעצן אפאר חדשים. אבער איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם אלעם, עטס וועטס וועלן קען איך ענק, אדער איך האב ענק געזאגט קען ענק שיקן, ס'איז שוין אלץ אויסגעטייפט, אבער ווען נישט יעצט. די מעיין פון א מעיין ווערט א נהר. א נהר, אזוי ברענגט רשי אין ביצה, משחילין. סלאט זיך אויס דער מעיין, ווערט א נהר. יעצט אין מעיינות אליינס איז דא צוויי מיני מעיינות, ס'איז דא א מעיין עומד און א מעיין זוחל, דארטן די גאנצע מחלוקת און וואס דו רופסט עס אזוי, אקעי דאס איז מיין לשון, יא יא יא יא אקעי פיין איך האב נישט קיין פראבלעם, יעצט רעדן מיר פון די זעלבע זאך נאר פון אן אנדערן נאמען. יא יא און דא האמער אויך א שיטת הרש א אין יעדע הלכה איז דא עפעס איין ראשון ווי מען דארף דורך קומען מיטן דא האמער דעם שיטת הרש עטס האטס אלע געלערנט דעם שיטת הרש וואס האלט די רש די רש האלט אז טאמער ס'איז נישט במקומו עס האט זיך ארויס געצויגן דעמאלטס איז עס א פראבלעם יא איז די רש יעצט איך האב א גאנצע מהלך אין דעם רש דער אמת איז עטס ווייסט דאך אלע. דוד המלך מיט שמואל הנביא האבן געקויפט די פלאץ ווי מ'האט געמאכט דעם בית המקדש. ס'איז דא א סוגיא אין מסכת יומא וואו די גמרא ברענגט אז די גמרא זאגט אז ס'איז אראפגעגאנגען פון אויבן אראפ און ס'איז צוריק געגאנגען ארויף, די גמרא רעכנט אויס דארט די בית המקדש איז געווען כ ג אמות הויעך, איז במילא קומט אויס אז דער מי עיטם איז געווען כ ג אמות הויעך. ס'דא דארטן א גמישי, ס'שטייט דארטן איינער האט געמאכט אין בית המקדש א גמישי האט ער געהייסן, איז איינע פון די טייטשן איז אז ער איז געווען גאר א מכשף א כישוף מאכער, פארוואס? ווייל מ'האט געזען ווי די וואסער גייט פון אונטן ארויף, ווי קען וואסער גיין פון אונטן ארויף? די תירוץ איז ווייל פון דארט ווי ער קומט. ס'דא זייער א שיינע רמבן. וואס? דער עולם האט געמיינט ס'איז געקומען אזא עסט נאכקוקן דארטן א גמישי, איך זאג זייער בקיצור ווייל מ'מוז פארן הלכה למעשה, נאכדעם איז דא דארטן עסט נאכקוקן דארטן אז דארטן ביי די גמישי, נאכדעם איז אזוי די מי עיטם איז געקומען פון אויבן אראפ און ס'איז אראפגעגאנגען אונטן און ס'איז צוריק געגאנגען ביז ארויף אויבן און ס'איז אנגעקומען ביז העכערן בית המקדש און דארט איז געווען ווי דער כהן גדול האט זיך געטובל'ט בכל וכו'. יעצט למעשה, עסט נאכקוקן אין רמבן אויפן פסוק אין פרשת עקב עינות תהומות יוצאים בהר ובבקעה, עסט טרעפן א מורא'דיגן שליסל פאר די אלע זאכן. קודם די רמבן איז מסביר אז עס איז דא אפילו טויזנט, איך ווייס, מעטער, נישט מעטער, טויזנט מייל, טויזנט קילאמעטער, אוועק איז דא א פלאץ ווי ס'הייבט זיך אן די וואסער און ס'גייט אראפ, קען עס צוריק ארויפגיין ביז צו דעם זעלבן גובה, כאטשיג ס'איז נישט דא ממש אויפן פלאץ. דאס קען גיין טויזנטער און טויזנטער מייל. יעצט, און ס'איז דא א מהריט עטס האטס אלע געלערנט אז איך האב מורא אז אפשר איז עס מי תמצית. איז. למעשה, די אלע וואסערן אונטער דער ערד, ווען דו וועסט גראבן, עסטו טרעפן איבעראל וואסער, למשל איך האב א הידור, סאטמאר רבי האט זייער מקפיד געווען אויף דעם, אז ס'איז דא א זאך וואס הייסט א מעיין ארטיזיאן, עטס ווייסט פון וואס עטס טרינקטס וואסער? איך וועל ענק זאגן פון וואס עטס טרינקטס וואסער, ס'איז דא א קאמפעני וואס הייסט מקורות, די מקורות נעמען א קידוח וואס איז גרויס אין דייעמעטער בערך צוויי דריי מעטער, אזא גרויסע דאס א קידוח, און זיי הייבן אן צו גראבן גראבן גראבן גראבן גראבן גראבן, ביז זיי קומען אן וואסער, וואו דו גראבסט עסטו טרעפן וואסער, איך בין נאך נישט ארויס געקומען טריקן קיינמאל, וואו איך האב געגראבן, למשל אין אומאן איז נישט דא קיין וואסער, ווייל בייטאג שפארט מען עס אפ, מען נוצט עס פאר פאבריקן, איך האב דארט געמאכט זיבן ריזיגע מקוואות, ריזיגע, א מקווה אזוי גרויס ווי א א פערטל פון דעם צימער, איין מקווה, און ווי אזוי פילט מען דאס אן? זעקס חדשים וועט עס נעמען אנצופילן. איך האב געמאכט א מעיין ארטיזיאן, כ'האב אראפגעגראבן, און בערך נאך הונדערט מעטער האב איך געטראפן אזויפיל וואסער אז ווען מ'האט אריינגעלאזט אביסל לופט האט מען נישט געקענט שטיין אין די געגנט. כ'הער נישט. איך וויל דיר עפעס מסביר זיין. וועגן די פופצן שיר המעלות, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז דא א רשי אין מסכת חגיגה, רשי זאגט דארטן אז. א ים תהום איז אלף אלף גרמידי, טויזנט פיס, איך ווייס נישט וויפיל גרמידי איז, טויזנט פיס אראפ איז איבעראל דא וואסער, אזוי זאגט רשי מסכת חגיגה. יעצט, סאטמאר רב האט זייער שטארק מקפיד געווען אז מען זאל נוצן די וואסער, ווייל ער האט געטענה'ט אויב עס איז נישט געווען קיין השקה, ביסטו דאך אויך געדעקט. פארשטייסט? מען רעדט אויב די מקוה געווען אויסגעטריקנט. חוץ פון דעם האסטו נישט קיין פראבלעם מיט קיין ראב"ד. נתן סאה ונטל סאה, נישט דא. איין מינוט, דא אין לאנד איז אויך דא. די פראבלעם איז אז דו גראבסט אזא זאך, קומט מקורות און זיי זאגן הער אויס, לנו המים, אונז האמיר נישט גענוג קיין וואסער צו געבן פאר די באפעלקערונג. איך בין שוין געזעסן מיט משפטים מיט מקורות. משפטים האמיר געהאט. אוי, איז וויל איך דיר זאגן, ס'איז אסאך מאל פאראן אסאך אין לאנד, בני ברק האט אויכעט. רבי איד, רבי איד, דו רעדסט מיט א מענטש, דו רעדסט מיט א מענטש וואס איך זיץ מיט מקורות וואכן און חדשים, און נישט דא אין ארץ ישראל, אלעס וואס עטץ טרינקטס, אלעס וואס עטץ טרינקט, נאכאמאל, נעם עס פון מיר, איך זאג דיר, דא אין בני ברק איז אויך דא, אה, זיי דארפן דאך געבן צו טרינקען פאר א גרויסן ציבור עולם, איך דארף דאך נאר פאר איין מקווה, זיי גראבן אריין, זיי טרעפן גראד, נאר אז זיי גייען אראפ בערך טויזנט מעטער, אזויפיל גייען זיי אראפ, טויזנט מעטער, ווייל דעמאלטס האבן זיי אזא שיטה, וואו האסטו א ים האסטו דארטן. דו זאלסט האבן דא צו גראבן? דעיס ווענדט זיך אז דו גייסט אריין אין סיטי האל געט ער דיר ארויס פונקטליך ווייל מ'האט שוין איבעראל געמאכט קידוחים די אלע הייזער די קבלנים די מוזן מאכן קידוחים און ס'איז שוין אלעס פארשריבן און זיי ווייסן פונקטליך וואו ס'איז דא די גובה המים יעצט בלינדערהייט נישט טראכטן מסתם נאך צען מעטער וועסטו טרעפן וואסער כ'וועל דיר מסביר זיין פארוואס אויכעט דו ביסט לעבן ים פון תל אביב.

איך פארקויף דיר נישט קיין לאקשן. כעניש איז כעניש. ערבי, דו קענסט זיצן אויפן העכסטן בארג, זאלסט פארשטיין גוט אז דער וואסער ווייסט נישט פון קיין בארג, און ער גייט אויכעט וואו ער קען, וואו ער טרעפט זיך א פלאץ צו גיין. יעצט, דארט וואו ס'איז דא זאמד, זאמד איז די גרעסטע מעביר המים. דו פארשטייסט? ס'איז נישט א סלע וואס קען נישט אריינגיין, ס'פארט א מחיה.

אה, כ'וויל נישט, דאס איז אן אנדערע זאך, אבער טאמער האט ער א ספק, מען נעמט פון דעם א גלעזעלע וואסער און מען טראגט עס אין דעם לאבראטארי, זיי זאגן דיר גראד. מיין מעיין האט אין זיך אסאך מינעראלן, מינעראלן. וואס איז די מהריט פון מי תמצית?
וואס הייסט קערן דעם טעמע? באלד וועט מען צוקומען, מען וועט רעדן פון מהריט אויך, אין דעם געב איך די גאנצע הקדמה, מען וועט אריינפארן אין מהריט אריין אויך. אין בראזיל איז קלאר אז ס'נישט דא קיין נישט דא. אין בראזיל האב איך געגראבן, דו רעדסט צו א מענטש וואס כ'האב געבויעט א מקווה אין בראזיל, דו קענסט דארט וואוינען, איך האב עס געגראבן, איך וועל דיר זאגן א אינטערעסאנטע זאך אז אין בראזיל איז די די סלע וואס די וועלט שטייט, אין די גאנצע וועלט, למשל נישט אין די גאנצע וועלט, כ'ווייס נישט איבעראל, ביי אונז אין אמעריקע איז עס ברוין, און אין בראזיל איז עס געווען גרין, ס'איז ביי מיר געווען א פלא שיין כ'מיין כ'האב געהאט אן אינדזשעניר וואס האט מיר געזאגט עס יעצט געקלאפט, דאס הייסט אויף ענגליש בעד. ראק, בעד ראק. דאס מיינט אזוי, די גאנצע וועלט שטייט אויף א שטיין. נאכדעם איז צוגעקומען ערד, נאכדעם איז צוגעקומען שטיינער, נאכדעם איז צוגעקומען אסאך זאכן, אבער אז דו גייסט דא אריין, דא העסטו טרעפן דאס וואסער. יעצט אין בראזיל איז די בעד ראק אן אנדערע קאליר ווי אין אמעריקע. איך האב געמאכט אין לאנדן א מקווה, איז אויך אן אנדערע קאליר, ווייל דער אייבערשטער האט עס אזוי באשאפן. אבער אין בראזיל האב איך געבויעט א מקווה, איך וועל דיר זאגן אפילו פאר וועם, נאוועווא די חוליא, געווען א גאס, נאוועווא די חוליא, זאג עס אפילו נישט גוט נאך, שטיין דער רב עקשטיין, ניין דאס איז ארגענטינע. אה, סליחה כ'האב מיך טועה געווען, כ'טוה תשובה. אין בראזיל בין איך נישט געווען, אבער יעצט דו זאגסט אין בראזיל איז נישט דא, ס'איז אין די גאנצע וועלט דא. איך האב שוין דעם מינימום אמאל איבער צוויי הונדערט מעטער נישט געטראפן. צוויי הונדערט וויפיל? צוויי הונדערט מעטער און נישט געטראפן. פיין, איז איך האב געמאכט יעצט אין לאנדן א מקוה בין איך אראפגעגאנגען זעקס הונדערט מעטער ביז דו טרעפסט עס. שוין, יעצט העמער גיין ווייטער. אבער די וואסער וואס איז דא די ערשטע פאר מעטער איז א אנדערע מין וואסער סא. זיכער! מען וועט באלד צוקומען צו דעם, דאס איז דאך די די אלע מחלוקת צו דאס איז מי מעיין צו מי תמצית, מי תמצית הייסט עס ביי אונז אין די גמרא לשון. שוין, יעצט איז אזוי, איז מען גראבט אראפ, ווען איך נעם ארויס די וואסער האב איך קיינמאל נישט קיין פראבלעם מיטן ראבד, באמת, לאמיר רעדן אפן, און מען זאגט כרטיס פתוח. יוצא צו זיין דעם ראבד קען מען נישט. נישט דא אזא זאך אפילו דו לייגסט אריין ק א. טאמער ס'גייט איבער מ סאה איז דא אסאך שיטות דער ראבד אליינס האלט אז דעמאלטס ווערט עס בטל. ר' מאיר בראנדסדארפער האט א גאנצע תשובה אויב אזוי וואס פעלט עס אויס. די דו ווייסט די אלע זאכן. באמת יוצא זיין דעם ראבד האסטו איין ברירה זיך צו טובל'ען אין א קוואל. ס'נישט דא קיין קוועלער האסטו א פראבלעם. איז ברענג ארויס דאס וואסער. יעצט וויאזוי ברענגט מען ארויס די וואסער? ס'איז דאך ווערט דאך שאובין, איז מען נעמט א פאמפע, מען פאמפט אראפ וואסער, לופט, לופט, און ס'הייבט אן ארויס צו שיסן וואסער, ווייל די לופט איז ווייניגער משקל ווי די וואסער, איז הייבט עס אן ארויף צו ברענגען מיט זיך וואסער. און פארטיג. נא אה אה אה אה. קודם כל די צינדסט נאר אן א מאשין און ס'דויערט אפאר מינוט מ'מאכט א רילעי ס'דויערט אפאר מינוט ביז דאס איז שוין כח כוחו און נאך א זאך די טוסט גארנישט די לייגסט נאר אריין לופט דאס וואס קומט ארויף וואסער איז נאטור מאכט ס'זאל ארויפקומען דער אייבישטער האט אזוי געמאכט אז וויבאלד לופט איז ווייניגער איז דאך סך הכל האסטו אריינגעבלאזן דארטן לופט.
א מאשין וואס מאכט אייז. נאכאמאל, קרח איז א אנדערע זאך, קרח מלאכותי. א האט א יא, קרח מלאכותי אויך. קרח מלאכותי אבער דארפסט דארפסט זיך עס ברענגען אויך, דאס מאכט זיך נישט אויפן דאך פון די מקווה, דארפסט זיך עס ברענגען. יא יא, אבער די עצם מאכן, די עצם מאשין. יא, נו די עצם מאשין איז אלע, רוב גדולי אחרונים האבן עס מתיר געווען.

שפעטער איז געקומען די וואס האט זיין אנפאנג פון מעשה אבער די האבן געלאזט. יא יא האסט גוט געלערנט אבער כ'וויל דיר זאגן איין זאך דער עריגת הבושם האט אויך אזוי געלערנט אבער טאמער ס'איז אמת וואס די זאגסט יעצט זעהסט טאמער ס'איז אמת וואס ער זאגט איז קיין איין מקווה אין ארץ ישראל נישט כשר האסטו נישט קיין כ'קען דיר זאגן פארוואס וויאזוי פילסטו אן פונעם אוצר ניין, פונעם אוצר, פונעם מאגר, וויאזוי פילסטו אן אין צו די מקווה? ניין, ס'רינט אריין, ס'איז דא א גרויסער מאגר מים, ניין ניין ס'פארט נישט אריין, ס'פארט נישט, ס'איז פארמאכט, דו נעמסט דא א בעבעלע און דו שלעפסט עס אוועק, אה, דאס הייסט הסרת המניעה.

איך האב געזען וויאזוי ס'גייט צו, דער רב האט דארטן אריינגעשטופט און ס'האט אויף אים געשפריצט מיט אויף די הויזן, איך האב געזאגט ר' איד, ס'מיר אסאך מער ניחא אז דו עפנסט עס אויף, דו לייגסט ארום, ס'דא ווייסט וואס מען כאפט פיש אזא פלעסטיק, דאס איז נישט מקבל טומאה, דו ווייסט וואס איך מיין, ס'איז זייער שטארק, קענסט עס נישט צורייסן. נישט קיין רשת, א דראונט. מאך, מאך אין דעם גומיה, מאך א לאך דורך און דורך, בינד דאס צו מיט דעם, און ווען דו עס ברויכסט זאלסטו שטיין פינף מעטער אוועק און עס געבן א שלעפ ארויס, מיר אסאך חשוב'ער, אדער דא אין ארץ ישראל האב איך יעצט געקויפט כ'הער נישט. וואס?
דו פארדינסט אז דער רוף איז געווארן פול מיטן וואסער, א מענטש איז א מקבל טומאה. ווייל סאטמאר רב האט געהאלטן אז נישט אז דו ווען דו האסט עס אוועקגעשלעפט דעמאלטס האט שוין אביסל ארויסגערינען האסטו עס צוגעשטאפט הייסט עס שוין איין מינוט און וויאזוי גייט עס צוריק שפעטער מוז מען דאך עס פארשטאפן. כאפסט נישט? איך וועל דיר זאגן וויאזוי סאטמאר רב האט. כ'וועל דיר זאגן וויאזוי ס'איז געגאנגען. ס'איז געגאנגען אזוי. ס'איז ארויסגערינען דא אזוי פון די מאגר, און ס'איז אריינגערינען דא, און דא איז געווען אזא שטיקל מיט בעטאן געמאכט, און דא איז דא א לאך, און ס'איז אריינגערינט קודם די ערשטע ג' לוגין, נאכדעם האט מען גענומען א גומיה מיט א לאנגן שטעקן און מ'האט עס צוגעשטאפט, ממילא האט זיך'ס אויפגעהויבן און ס'איז גערינען ווייטער צו די תעלה צו ווי מ'האט געוואלט. האב איך געזאגט דעמאלטס פאר דעם רב, איך בין אסאך מער ניחא ווען דו בינדסט עס צו מיט אזא שטריק, ווייסט אזא. כ'האב גראדע יעצט געקויפט, כ'האב געקויפט דא. וועגן סוכות האב איך געזען מען פארקויפט דאס זאל נישט זיין מקבל טומאה מען בינדט צו די סכך, וויאזוי הייסט עס? ס'איז א. אזא ברוינע אזא ברוינע. כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט וואס דאס איז. פשתן ווען כ'האב פשתן. כ'האב עס געזען אין די תשובות און די אחרונים זאגן אז מ'זאל ארומנעמען טאמער ס'שטאפט זיך נישט גוט צו און דאס איז נישט מקבל טומאה. כ'האב קיינמאל אבער עס נישט געזעהן, האב איך עס יעצט געקויפט, כ'האב עס, כ'האב עס שוין געזעהן, עניוועי. וואס? כ'הער נישט, וואס?
חוט דגים איז דאך פלעסטיק.
ניין, חוט דגים איז א מען מעיד פייבער, דאס האבן מענטשן געמאכט, אויף דעם איז נישט שייך אז דאס איז מקבל טומאה, דאס איז א מען מעיד, דאס איז צוזאמגעשטעלט, ניין, עס איז צוזאמגעשטעלט פון כעמיקאלישע זאכן, ס'איז דער וועגן דעם. ס'האט אין זיך נישט קיין שום מין מקבל טומאה, ס'איז נישט מקבל טומאה, איז במילא דו מאכסט א לאך דורכן בעבעלע און דו שטייסט פינעף מעטער אוועק און דו שלעפסט עס ארויס איז ביי מיר מער חשובער, עניוועי. כ'הער נישט. אה, צושטאפן איז נישט קיין פראבלעם ווייל ס'איז דאך דא אינעם אוצר מער ווי מ' סאה איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם. איין מינוט, איך וויל דיך עפעס פרעגן, און אז איך שטאפ צו דעם אוצר פארוואס איז עס נישט הויה? אקעי, האסט געזאגט מען שלעפט ארויס איז אנדערש, און וואס איז מיטן צושטאפן דעם אוצר אויף מארגן? איך האב גענדיגט אנפילן איין בור, איך וויל עס צושטאפן אויף נעקסטע וואך. ניין ניין ניין נישט פון דאך, אונטן דא דאס, דעם שמוציגל דא. יא. איין מינוט, איך הער וואס דו זאגסט. יא אבער ווארט א מינוט ס'איז דאך הויה על ידי אדם דו האסט צוגעשטאפט. נאכאמאל נאכאמאל דו ביסט גערעכט אבער איך פרעג אים פארוואס ס'איז נישט אין איר איך פרעג אים ער קומט אן אז דו קומסט אן אז מ'טאר גארנישט טאר מען גארנישט יעצט איז דא פון מוסד הרב קוק איז דא א ספר וואס הייסט. דאס הייסט כוחו וכוח כוחו בהלכה. א שיין דיק ספר, נישט יעצט, נאך תשנ י ח צ ו, דארט האט ער וועגן די מקווה'ס אויכעט, ער רעדט וועגן חשמל וועגן אלעם, עסט דארטן באקוקן עסטו זעהן ס'איז דא א געוואלדיגע מחלוקת אין די ראשונים און אין די אחרונים, מען קען מדייק זיין דא און דארט, למעשה אונז מוז מיר האבן א מקווה און אונז טוהן מיר וואס אונז קען מיר עסט נאכקוקן דעם ספר כוחו אין הכנה, דאך סתם ספר אלץ מען מוז האבן אין הכנה, שוין. יעצט יעצט לאמיר גיין ווייטער ווי האלט מען יעצט יעצט איז אזוי. אדמו ר הייש האט קיין ספר געווען יעיק נאר מיעוץ טוב. יא יא זאגט זאגט דער הייליגער רמבן אז וואס דאס הייסט עיינות זאגט ער אז סגייט ארום איבעראל אין די בערג און דאס איז וואס אונז טרעף מיר יעצט וואס איז דער חילוק פון עיינות ביז מעיינות זאגט ער זייער פשוט עיינות הייסט ווען ס'גייט אריין צו דעם לאך דארטן, דו זעסט למשל דא איז דא א לאך און דא קומט אריין די וואסער פון די בערג און ס'הייבט זיך אן אנצופילן, דאס הייסט עיינות, ווען ס'גייט ארויס הייסט עס מעיינות. פארשטייסט? אזוי זאגט די רמבן. אויף דעם פסוק איז דאך סוף פרשת עקב. פון דעם פסוק רעד איך. עסט דארט אריינגיין עסטו טרעפן זייער שיינע זאכן דברי חפץ עסט ממש הנאה האבן. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. עיינות איז פון וואו ס'קומט פון די הויעכע בערג, און מעיינות הייסט ווען ס'גייט שוין ארויס, אדער ווען ס'זיצט אינעווענדיג הייסט עס מעיינות. יעצט, אונז געפין מיר אין חומש אז ס'דא פיר קוועלער. ס'איז דא פיר, דער אייבערשטער האט באשאפן פיר, וויאזוי הייסן זיי? פרס, גיחון, פישון און חדקל, די פיר. יעצט, ס'איז דא אין רמבן, כתבי הרמבן, עס איז דא א ספר כתבי הרמבן, נישט על התורה, ס'איז דא תורת אדם אויף אבילות, ס'איז א זייער שיינע צען ספרים צוזאמגענומען. דער כתבי הרמבן ברענגט א מורא'דיגע זאך, ס'איז געווען אמאל א טייער, וואס הייסט א תייר? א תייר. ס'איז ער געפארן ארום אין די גאנצע וועלט און איז נאכגעגאנגען די עיינות, די מעיינות. איז ער אנגעקומען אויף א פלאץ צו די להט המתהפכת, און דארט איז דא שדים מיט שווערדן, און ביז דארט האט ער געקענט גיין, און ווייטער האט ער נישט געקענט גיין. זיי האבן געוואלט נאכגיין וואו, וואו דער גן עדן ליגט. אזוי ברענגט די רמבן, ס'איז נישט נישט קיין מעשה ביכל, ס'איז אין רמבן. בקיצור, ס'איז אין תורת השם תמימה, ס'איז דא איין ספר דארט אין כתבי רמבן תורת השם תמימה. ברענגט ער דארט, מ'האט נישט געקענט גיין ווייטער. יעצט, איינע פון די קוועלער וואס ס'רינט יא איז דער פרת. חידקל און די פרת. די יופרעיטיס ריווער, און זיי ביידע גייען דורך איראק. איך בין נאכגעגאנגען אמאל, איך בין געווען א תייר, און איך בין נאכגעגאנגען וואו ס'הייבט זיך אן דער חידקל. כ'בין נאכגעגאנגען. ס'איז, דא איז דא די הויכע בערג פון טערקיי, נאכדעם קומט א ארץ מישור, דאס איז איראק, און נאכדעם פאלט עס אריין דא אין א ים. יעצט דא קען איך נישט גיין ווייל איך בין דאך אן אמעריקאנער לאזט מען מיך נישט אריין, אבער דא פון וואו ס'הייבט זיך אן אינמיטן די בערג האב איך געזען, כ'האב פיקטשערס דערפון, מורא'דיג שיין, ס'איז דא פראפעשענעל פיקטשערס אויך צו קויפן. למעשה די גאנצע לאך דא אין בארג איז אפילו נישט קיין צען צענטימעטער. פון דארט הייבט זיך עס אן. סא איך האב געוואלט נאכגיין צום גן עדן, כ'האב אבער נישט געקענט נאכגיין צום גן עדן ווייל צען צענטימעטער קען איך נישט אריינגיין. איך בין אבער נאכגעגאנגען אז ס'דא טריביונערס, אסאך וואסערן קומען זיך צוזאם פון די בערג, און נאכדעם ווערט דאס אלעס איינס. יעצט, דא איז א ארץ מישור, ס'איז נישט דא קיין בערג מער, וועגן דעם אסאך מאל טרוקנט עס אויס אין איראק, אין בבל. יעצט אויב עטס געדענקטס דעם בעל הנפש, וואס זאגט דער בעל הנפש? אה! דו הערסט? דו געדענקסט? פארוואס איז כלה בקיץ? ווייל אין איראק, עטס מיינטס אז דא איז הייס? דארטן איז הונדערט און צוואַנציק דעגריס, דאס טייטש אונזער דעגריס, דאס טייטש ביי ענק וועט זיין, ביי ענק וועט דאס זיין מסתמא פֿינף און פֿערציק פופציג דעגריס, מעלות, ווערט זומער. זומער ווערט דארט אזוי הייס איז במילא אלעס טרוקנט אויס ס'בלייבט נישט קיין זכר פון קיין וואסער קענסט גיין דערויף גארנישט נאכדעם וואס ס'הייבט אן צו קומען ווייטער די וואסער און ס'ווערט שוין אויס די זומער פארשטייסט ס'הייבט אן דארט רעגנט אזוי ווי דא ס'איז די זעלבע מזג דו זאגסט גוט דו זאגסט גוט אבער אזוי ווי ער דארף דא גיין בערך דריי טויזענט מייל דריי טויזענט. ניין חלילה, דא דא טריקענט ער זיך אויס. דא ערגעץ אינטערוועגענס נאך כ'ווייס נאך הונדערט צי צוויי הונדערט צי דריי הונדערט מייל טרי איך האב דא נישט געקענט
מי שלא הולך, ס'ווערט טריקען, ס'קראכט די ערד פאר טריקעניש, ס'קראכט די ערד, איך האב דא נישט געקענט דא אריין גיין ווייל אין איראק קען איך נישט גיין אבער איך בין געווען דא, אין טורקי בין איך געווען. עניוועי, דעיס האסט זייער גוט געזאגט, דאס זאגט ער ווייל ס'טריקנט זיך אויס נאך א שטיק צייט, און ממילא פילט זיך עס אן מיט מי גשמים, און ממילא איז עס נישט קיין נהר. וואס וואס וואס? איך זאג דיר נאכאמאל, ס'איז געווען פיר אינטשעס, ווייסט וואס הייסט פיר אינטשעס? צען צענטימעטער, אזוי גרויס פון דארט הייבט זיך אן די גאנצע וואסער. איך דערצייל דיר א מעשה, איך וויל דיר עפעס זאגן, אויב דו קענסט, אויב דו קענסט גיין, ניין, דו קענסט נישט, ס'איז אינעווייניג ערגעץ, אויב דו קענסט אריינגיין אין א ספריה, אין א לייבערי, ס'איז דא די אידישע פון האלפערן, איז דא די אלע, ווייסט אזא צוואנציג דרייסיג שטיק, קוק נאך וועסטו זען, ער האט, איך שטעל מיר פאר, ווייל אין די גוי'אישע האבן זיי אלע שיינע פיקטשערס וויאזוי דאס הייבט זיך אן און וויאזוי די וואסערן קומען צו. עניוועי. איז אויך אזוי? ווי? פרת איז אויך אזוי? ניין, די פרת, די פרת איז אינגאנצן נישט אזוי, די פרת איז נישט אזוי און די אנדערע, גראדע, וואס? מנהל האט עפעס פרת? יא. נאכאמאל, די חידקל און די פרת גייט אינאיינעם. דו פארשטייסט? נאר די פרת קומט נישט ארויס פון דארט אינמיטן פון בארג, די פרת קומט ארויס אין איראק ווי איך האב נישט געקענט צוקומען. אה, קומט ארויס פון איראק. אה ער קומט פון איראק. נאכדעם איז דא נאך די אנדערע צוויי וויאזוי הייסן זיי? דאס ווייסט מען נאכנישט עד היום פונקטליך וואס דאס איז. וואס? ס'איז דא וואס זאגן אז ס'איז די רויטער ים, ס'איז דא וואס זאגן די רויטער ים איז אפגעטיילט, העלפט הייסט די בלו נייל, די רעד נייל, כ'ווייס נישט. דארט ווייסט מען נישט אבער דאס קומט אויך נישט פון קיין בערג דאס קומט פון דא. דו מיינסט דארטן אין נחל גיחון? כ'וויל דיר זאגן, עסט נאכקוקן אין הלכות גיטין שטייט ס'דא צוויי נחל גיחונ'ס ווייל ער פרעגט די קשיא, אזוי קענסטו זאגן, דא שרייבט מען ביי א גט, רחמנא לצלן אז מ'זאל נישט דארפן, שרייבט מען היושב על נהר גיחון, ווייסט פון דעם ושאר נהרות? וואס? כ'הער נישט. אין שלחן ערוך, דארטן, ער מיינט לעבן די לעבן די כותל מערבי דארט אונטן. ניין ירושלים היושבת על נחל גיחון ושאר נהרות איז גיי נעם עסט האבן צייט עס נאכקוקן אין שלחן ערוך דארט ווי ער רעדט פון דעם ענין פרעגט ער א קשיא וואס הייסט דער גיחון איז דאך דארט זאגט ער קלאר ס'איז דא צוויי נחל גיחון, איינס הייסט דער נחל גיחון הגדול וואס די תורה רופט אים אן, איינס הייסט דער נחל גיחון, מ'האט אים אזא נאמען געגעבן. כ'ווייס נישט. איך זאג דיר, די גוים ווייסן אויך נישט, ווייל זיי זאגן אז עס איז דא עפעס איין וואסער וואס ס'גייט אין מצרים, ס'איז דער נייל, דער נילוס, האלב איז אזוי, האלב אזוי. קיצור. מ'האמיר נישט קלאר ארויס, מ'קען מיר נאכנישט זוכן דעם גן עדן. עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. דאס זענען די נהרות. יעצט נאכאמאל, די ערשטע זאך האמיר געזאגט איז דא א ים, יא? א ים. די ים איז די כשר'סטע מקווה וואס איז דא. מיר קומט אויס זייער אסאך מאל אז איך דארף טובל'ען, כ'מיין מתיר זיין צו טובל'ען. כ'האב געפרעגט אמאל דעם מנחת יצחק א שאלה, איך גיי בויען א מקווה, ס'דויערט בערך א יאר ביז ס'ווערט גענדיגט. ס'איז דא רוסישע אידן, זיי ווייסן נישט פון טהרה, זאל איך זיי זאגן און איך זאל זיי זאגן זאלן גיין ערגעץ זוכן א מקווה, צו זאל איך זיי גארנישט זאגן? האט ער געזאגט מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין, זאג איך רבי איז א תחתיה וואס שטייט קלאר אין שלחן ערוך ביי דאורייתא זאגט מען דאס נישט, האט ער געזאגט נישט אויף אזא אופן אז דו וועסט יענעם זאגן און דו ביסט זיכער ער וועט נישט גיין ווייל דו ווייסט דאך ער וועט נישט גיין, קוים וואס אונז דאנקט מען אים און געבן מיר אים א מקווה אין די צען טפחים צו זיין הויז אז ער נוצט עס. ער וועט נישט גיין, און ביסט א מכשיל, און ער האט געזאגט זאלסטו נישט זאגן גארנישט, נו האט ער געזאגט, ס'דא א שיין ווארט, ס'שטייט, וויאזוי שטייט דארטן ביי אין פרשת עמ' אין פרשת אחרי שטייט דארטן השוכן אתם בתוך טומאותם, וויאזוי שטייט אתם אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידים, וויאזוי קען זיין אתם אפילו מזידים, וואס א איד איז א מזיד און דער אייבערשטער וואוינט מיט אים, זאגט ער דאס איז געזאגט געווארן אויף אזאלכע מענטשן. די, זיי זענען א שוגג, דו ביסט א מזיד, און כ'הייס דו זאלסט נישט זאגן, אונז האמער קיינמאל זיי נישט געזאגט, קודם ענדיגט מען נאכדעם זאגט מען גיי צו די מקווה, שוין. יעצט איז דא ימים, און נאכדעם איז דא נהרות, און נאכדעם איז דא מעיין, אבער בעסיקלי ס'איז מעיין און נהרות, פארוואס די וועלט איז א וויאזוי הייסט עס א א א ניקוז ניקוז רופט מען דאס די אלע זעסט דו די הויז האט אסאך צינורות ניקוזים מיט אלעם בית הכסא'ס מיט דעם מיט יענעם אלעס קומט זיך צאם אויף איין פלאץ אונטן דאס הייסט די ביוב די ים אוקיינוס איז די ביוב פון אלע וואסערן פון די גאנצע וועלט וואס געשעהט איז אז אלע וואסערן ס'גייט אד יעלה מן הארץ גייט ארויף א פארע. און די פארע נעמט זיך נאכדעם אראפרעגענען וויאזוי דער אייבערשטער האט עס איינגעטיילט דער וואסער, קיינמאל נישט קלענער און קיינמאל נישט העכער, מיט אנדערע ווערטער, די וועלט שטייט אזויפיל טויזענטער יאר, כ'ווייס זעקס טויזענט, פינף טויזענט און עפעס, ס'איז געווען איין מענטש אויף די וועלט אדם הראשון איז געווען די זעלבע גובה המים, און היינט איז דא אין די וועלט אכט ביליאן מענטשן און יעדער האט צו עסן און צו טרינקען, נאר וואס? ס'איז ריסייקעלט, דאס וואס דו מאכסט היינט אין בית הכסא, איז אפאר וואכן ארום טרינקסטו עס אויס, דאס גייט ריסייקלט, אזוי ארבעט עס, ס'איז ריסייקלט. ס'איז אפילו דא, ס'איז דא איינע פון די גדולי הפוסקים האבן געפרעגט א שאלה צו מען מעג מאכן אויף דעם א ברכה, ס'איז דא פלעצער וואו מען טוט עס פילטערן צו מען מעג בכלל מאכן א ברכה דערויף, על כל פנים אלעס איז ריסייקלט, איז די וואסער גייט ארויף מיט די וואלקענעס און נאכדעם רעגנט אראפ. און נאכדעם בלייבט אלעס אין די זעלבע גובה, אבער ווען ס'רעגנט, רעגנט נישט אלעס אריין אין ים, ס'רעגנט אויף די יבשה, ס'איז דא פלעצער ווי ס'איז הארט די ערד, ס'איז דא ווי ס'איז ווייעך די ערד, זאפט עס אריין אין די ערד, אדער ס'איז שטיינער די ערד, גייט עס ארום, איז במילא איז דאס איז די ים און די מעיין און פון דעם ווערט א נהר. אבער דא מיין מעיינות וואס מיר טרינקן איין געדער איז א ריינע מעיינות, זעט איר נישט אויף די ים. פארוואס איז דאס אזוי ריין? וועגן דעם ווייל ס'איז נאטירליך, ווייל דאס קומט פון אזוי טיף. אבער ס'איז יא דא ריינע וואסער. נאכאמאל, ס'איז זיכער דא, אבער דאס מוזטו עקסטערע קויפן, עקסטערע באצאלן, איך רעד דאס וואס די גאנצע וועלט אין אלע פארגעשריטענע מדינות, אלעס איז דאס ריסייקלד, דאס איז די גאנצע סיסטעם, ס'איז ריסייקלד, ס'גייט אדורך זאמד, ס'גייט אדורך אפאר כעמיקאלישע זאכן און ס'איז זויבער. יעצט ווען מיר גייען ווייטער איז איז למעשה איין מינוט איז לאמיר גיין ווייטער איז למעשה דאס קוק דא איז דער ים דא איז דער מעיין דא איז דער נהר יעצט די מעיינות איז זייער א שווערע זאך ווייל ס'איז דא אין דעם אסאך הלכות ס'ווענדט זיך צו ס'איז במקומו צו נישט און דאס איז נישט א זאך וואס מיר גייען מיר יעצט אריין נאכדעם איז דא נאך א זאך א פלוס צו די מעיין ס'איז דא דריי זאכן וואס דארף האבן מים חיים, איינס איז א זב, און איינס איז א מצורע, איין מינוט, און איינס איז א מצורע, און איינס איז מי חטאת, יא, די דריי שטייט מים חיים, יעצט צו א זבה דארף מים חיים צו נישט איז א מחלוקת רשי מיט זיין רעבן. רשי'ס רבי האלט, רשי ברענגט עס אויף דריי פלעצער, ברענגט רשי אז מיין רבי האלט אז א זבה דארף אויך מים חיים, אבער ער איז זיך טועה בדבר משנה, אזוי זאגט ער, פארוואס? ווייל ס'א משנה, חומר הזב מבזבה שהזב טעון מים חיים וזבה אינה טעונה מים חיים. יעצט לאידך גיסא אז ד'עסט נאכקוקן אלע דריי פלעצער וואס רשי ברענגט, דאס איז ביי שמואל פארוואס ער האט געמאכט אבוה דשמואל האט געמאכט פאר זיינע טעכטער האט ער געמאכט מפצי ביומי תשרי אויף איין פלאץ פון די דריי איז איינס איז אין נדרים איינס איז אין שבת און איינס איז נאך ערגעץ כ'מיין אין בכורות אויף איין פלאץ העסטו זעהן מורא'דיגע ווערטער נאכדעם וואס רשי קריגט זיך מיט זיין רעבן רבינו הלוי דאס איז געווען רשי'ס רבי ווארפט רשי אריין איין ווארט ס'קען זיין אז מדרבנן דארף זי יא מי מעיין. אזוי זאגט רש י. אבער אין די אנדערע צוויי פלעצער ברענגט ער עס נישט. אויף איין פלאץ ברענגט ער עס יא. קומט אויס האמער שוין דא עפעס א נייע זאך אז א זבה, און אונזערע פרויען זענען דאך אלע ספק זבות, דארפן האבן מים חיים. דער בח ברענגט צו דער רש י, און ער ברענגט אז מדרבנן דארף מען האבן מים חיים. ער ברענגט צו כמה ראשונים וואס האלטן אז זיי מוזן האבן. דאס הייסט רש י נישט קיין, רש י קריגט פארן רבי נישט קיין בן יחיד, אבער למעשה למעשה איז איז זאגט דער בח וועגן דעם האבן זיך נוהג געווען אלע יארן אלע קהילות אז מען זאל מאכן מעיונות פאר פרויען, שוין. יעצט אין די אמאליגע צייטן האט מען געמאכט מעיונות פאר פרויען, איז איז א מינוט איז לאמיר דאס איז מעיין, וואס איז מיט נהרות? נהרות איז אזוי. א נהר קען זיין אדער ס'קומט פון א מעיין, אדער קען זיין ס'נישט מער ווי מי תמצית. ס'איז דא דארטן א טיפער גריב און ס'איז דא שטיינער. אונטער די ערד איז דא שטיינער, זעסט דאס אזוי און דא דא אסאך שטיינער, און למעשה זאפט עס נישט איין, ווערט א נהר דערפון. פארשטייסט? ווערט א נהר. איז למעשה קענסטו נישט וויסן, דאס איז א זאך וואס דאס איז נישט מעגליך זאלסט וויסן, זייער שווער זאלסט וויסן, יעצט וואס איז אונז למאי נפקא מינה צו עס איז יא נהר צו נישט, די נפקא מינה איז ווייל אין מחבר איז דא א מחלוקת צו עס איז כשר צו נישט, קומט אבער די רמ א און די רמ א זאגט אז יעצט האבן מיר נישט קיין שום קיין פראבלעם מיט קיין נהרות, פארוואס? ווייל כדי שלא לבטל בנות ישראל מפריה ורביה. וואס? מען רעדט דאך דאס כדי שלא לבטל. כ'האב אמאל געמאכט א מקווה אין ספרד אין ספעין. ס'איז דארטן דא די מעדיטערעיניען סי, דאס איז דער ים התיכון, דאס איז בערך פינף מייל אוועק, פינף מייל איז צען קילאמעטער, און אינמיטן בארג איז דא א מעיין, איז דא א נהר, נישט קיין מעיין נאר א נהר. בקיצור, און כ'האב געוואוסט אז ס'עט דויערן א יאר צו בויען די מקווה, איז ביז מען בויעט, און ווי שיק איך דערווייל די פרויען? ווי שיק איך זיי? ס'איז געווען א נייע ישוב, דארט אין טארעמאלינאס, סיי ווי, ס'איז נישט קיין חילוק. האב איך געקלערט אזוי, די רמא זאגט אז מ'מעג, איך האב זיי געזאגט זיי זאלן גיין אין ים. די ים התיכון, דאס איז דאך זיכער גוט. ווייל איך וויל ענק זאגן א זאך וואס עטס ווייסטס אפשר נישט, אוקיינוס איז אלע וואסערן הייסן אוקיינוס. דאס וואס אונז רופן מיר דאס אטלאנטיק אושען, פעסיפיק אושען, דאס איז ווייל די שיפן זאלן וויסן ווי צו פארן. אבער די אינדיען אושען, אלע ימים זענען קאנעקטעד. אלע זענען זיי אינטערקאנעקטעד. ממילא הייסט אלעס אוקיינוס. ווען די חזל זאגן אוקיינוס מיינט עס איבעראל וואו ס'איז דא וואסער. למעשה די די פרעג איך די האב איך איז למעשה האב איך געהאט א הסתפקות. איך האב זיי געזאגט זאלן אלע גיין צום ים. ים איז דאך זיכער כשר, ים התיכון. האבן זיי אבער צו מיר געטענה'ט אז ס'איז זייער נישט צניעות'דיג דארט, דארט גייט מען דאך שווימען א גאנצן יעדן טאג, און וואס טוט מען דא? איז דא די איין איינציגע עצה אז זאלן גיין דא אין דעם נהר? יעצט, די רמ א זאגט אז בדיעבד שלא לבטל בנות ישראל איז קען מען עס נוצן. נו, איך בין דאך, זיי זענען דאך ספרדים, איך בין אן אשכנז. מחבר זאגט נישט, מחבר זאגט נישט, נישט יא. און נישט ניין. מחבר זאגט נאר אז מ'טאר זיך נישט טובל'ן בנהרות, נעם ארויס די מחבר. נאכאמאל, מחצה מחצה קען איך דאך דאס נישט וויסן, אבער די מחבר זאגט נישט אז בדיעבד טאר מען אויך נישט. אפילו ווען ער לערנט ס'איז דאורייתא, דער מחבר זאגט אבער נישט, איז במילא אז איך האב דא א קהילה מיט מענטשן מוז איך דאך זען עפעס צו טון.

דאס איז נאר געמאכט אז ס'זאל זיין ארומגענומען, דאס אלעס. פיין, אקעי. יעצט אט עובדיה יוסף, כ'האב אפגעקאלט עובדיה יוסף, כ'האב אים געזאגט כ'האב א ספרדישע קהילה, כ'האב פון דיינע חברה דא, און כ'וויל וויסן וואס צו טון, איך בין אן אשכנז. זאגט ער מיר אזוי, דער שורש פון רמ א איז דער מהרי ק אין שורש קנ ו, כ'געדענק נאך ווי יעצט ווי ער זאגט עס אויסענווענדיג, ער האט נישט נאכגעקוקט ווייל איך בין געווען אויפן טעלעפאן מיט אים. און ער זאגט דער דער מהריק איז געווען א ספרדי, בסך הכל איז דער רמ א אונז מגלה וואס דער מהריק ברענגט, ווי אבער דאס איז נישט אויף בדיעבד, דאס איז אויף דערמאנסן. אזוי האט ער מיר געזאגט.
איז דער מאמר חבר, מרן מרן, עפעס איז דאס. פיין, זיי, ביסט גערעכט, אבער כ'טריי דיר יעצט מסביר צו זיין, דאס מיינט אז ס'זאל נישט ממש רינען, דאס מיינט אז ס'זאל נישט רינען, אבער אז ס'איז ארומגענומען מיט א מפץ, רינט עס נאך אויכעט, ס'רינט פון אונטן אויכעט, דו זאגסט נאר פון אויבן רינט נישט? אה, איז דאך דא א. ווייסט מען דאך. דעטס רייט, ווייסט מען, אבער על כל פנים זאגט ער מיר אזוי.
חוץ פון וואס דו וועסט לייגן א
שטרוי. זאגט ער מיר אז דער מהרי ק איז געווען א ספרדי, מהר י קולון, ער האט מיר אפילו נאכגעזאגט מהר י קולון היה ספרדי. און דער רמ א, קוק דער רמ א וועסטו זען פון ווי ער ברענגט דאס, דאס איז די שורש. זאגט ער אז דאס דאס איז נאר דער רמא, זאגט ער אז טאמער ס'איז אויף בדיעבד ברענגט ער דערצו א ספרדישען פוסק קענסט דיך רואיג פארלאזען, דאס האט ער מיר געזאגט דעמאלטס, יעצט לאמיר גיין ווייטער, מען האט זיך גע'טובל'ט דארט איבער א יאר. אין נהר ווי קען מען געזען דארט אין נהר? מען האט זיך געטובלט אין נהר. אן א מפצא. דער רמא זאגט דאך. דער רמא ברענגט דאך אז אז בדיעבד איז אן א מפצא איז אויך גוט. איך וועל זאגן, די גאנצע סוגיא פון מפצא ווייס איך נישט פונקטליך וואס דאס מיינט. ווייל איך קען נישט פארשטיין ווי אזוי א מפצא קען אפשטעלן א נהר פרת. פרעגסט זייער גוט. כ'וועל דיר זאגן אז האסט אזוי גוט געפרעגט אז דו ווייסט אפילו נישט ווייל ס'רינט פון אונטן אויכעט, ער זאגט פון למעלה מ מ ס ס'רינט פון אונטן ס'רינט פון אויבן ס'נאר אויף א אה דאס האב איך געוואלט זאגן ס'דא אנדערע שיטות אלץ צניעות און זאל אבער למעשה למעשה זעהט זיך אויס אז אשבורן מוז נישט זיין אז ס'שטייט יציב נאר ס'כאילו ס'איז אזוי ארומגענומען ווייל אונטער מפץ און אויבן רינט.

דאס איז דאך ארומגענומען. דו פרעגסט גוט. ס'איז דא זאכן וואס איך קען אויך נישט. דו פרעגסט גוט. יא, איז א חשש דרבנן אלס דעם אויך. וועגן דעם זאג איך דיר, און דו קענסט נאך צולייגן בצירוף דעם תוס' פארוואס א ים ווייל ס'גייט אנה ואנה הייסט עס זוחל. כ'הער נישט. ס'איז שווער ווייל דער מחבר האט זיך. ס'איז זייער שווער, אוודאי איז עס זייער שווער, ס'איז שוין גרינגער צו זאגן אז מען האט עס געמאכט אלץ צניעות ווייל ס'איז געווען ביי חוף הים. יא. עניוועי. יעצט לאמיר גיין ווייטער. סאו יעצט האמיר שוין דעם מעיין און דעם נהר האמיר שוין אלעס געדעקט. יא. יעצט וואס איז געשען אז איינער האט געוואוינט לעבן א מעיין אדער א נהר, און מ'האט עס יא מתיר געווען, נו וויאזוי האט ער זיך דארט גע'טובל'ט? א פרוי קען נישט אריינגיין, זי קען דערטראנקען ווערן, און נאכדעם איז מירתת. און נאכדעם איז דא אזוי, ווען איך האב מתיר געווען אסאך מאל טבילות אין רוסלאנד, זייער אסאך מאל מתיר געווען טבילות, איז מען דארף דאך גיין אנגעטוהן, מען קען דאך נישט אראפגיין אויסגעטוהן, מען דארף גיין מיט לויזע זאכן, נאכדעם איז דא די זאמד, די זאמד קלעבט זיך צו צו די פיס און איז שייך מים מקדמין, מוז מען גיין מיט זאקן ביז אריין אינעם וואסער און דארט טוט מען עס ערשט אויס. פארשטייסט? ס'איז אזוי מסובך אז דו האסט נישט קיין השגה. דו ווייסט ווי שווער דאס איז, דו האסט נישט קיין השגה. ס'איז דא פלעצער ווי די ים האט אזעלכע שטיינער, און ס'איז דא ירקרקות, דאס איז איינע פון די, ווי הייסט עס, די אלע, איינע פון די נגעים, ירקרקות, ווייסט ס'איז גרין, ווייסט אז מ'גליטשט זיך אויף דעם אויס, קען מען געהארגעט ווערן. כ'הער נישט. ירוקה שעל פני המים. ירוקה שעל פני המים, דאס איז עס. על כל פנים, איז למעשה איז זייער שווער. איז וואס האט מען געטון? איז געווען אסאך עצות. איין עצה איז געווען אז מען האט גענומען א שידה. א שידה מען האט אריינגעלייגט אין ים אריין. דאס טייטש אזוי, מען האט גענומען א קאסטן, איר זעהט די אלע פריעריגע אין דברי חיים'ס צייט, אלע געווען ביזי אין בית שלמה, מען האט גענומען א קאסטן, מסכת שבעה, האט אריינגעלייגט אין ים אריין, מען האט עס אריינגעזינקען ביז צום גובה המים לאמיר זאגן אהער, און פארטיג. יעצט האט זיך אנגעהויבן א פראבלעם, עס איז דאך אבער געווען זייער קאלט, וואס טוט מען יעצט? איז מען געגאנגען, וואס?
יא, האט זיך גע'טובל'ט אין דעם. וואס? יא יא יא יא.
אה, ווען מ'האט אנגעהויבן מיט שלשלאות איז שוין געווען א פראבלעם, ווייל ס'איז שוין מעמיד, דארט האט זיך אנגעהויבן. איין מינוט, און וואס האט מען געטון? מ'האט אריינגעגאסן הייסע וואסער, נו אז דו גייסט אריינלייגן הייסע וואסער איז דאך אלעס קאלט, וואס טוט מען? איז האט מען געמאכט א לאך, קודם דאס האט דאך געמוזט עניוועי האבן א לאך, ווייל טאמער נישט איז דאך נישט כשר לטבילה. אה, אין דעם איז א מחלוקת, דו זאגסט גוט, אבער אונז האמיר דאס נישט אנגענומען, דאס איז נאר איין שיטה, אבער אונז האמיר נישט אנגענומען א ים מקיפה. אקעי, לאמיר גיין ווייטער. איז מען געגאנגען מ'האט געמאכט איין לאך וואס דאס איז געבליבן די גאנצע צייט ס'זאל משיק זיין, יא? נאכדעם איז מען געגאנגען מ'האט געמאכט נאך א לאך, ווייל טאמער שטאפט מען צו,

וואס? אה, ווייל ס'עומד נ א. איז בקיצור האט מען געמאכט נאך א לאך. יא, איז על כל פנים האט מען געהאט צוויי לעכער. למעשה איין לאך האט מען געלאזט אפן די גאנצע צייט ס'זאל זיין בטל מתורת כלי, און די אנדערע לאך האט מען געלאזט אז ס'זאל. איז די צווייטע לאך האט מען יא צוגעשטאפט ווייל וויבאלד.

כ'רעב זאגן, קיין שום א פון די אחרונים האבן זיך אויף דעם נישט פארלאזט, והא ראיה, עסט נעמען דעם בית שלמה האט ער אזוינפיל תשובות, עסט נעמען דעם דברי חיים, עסט נעמען אלע אין יענע צייט די תשובות, עסטו זעהן וואס טוט זיך אפ מיט דעם גיגית. סוי, יעצט זאל מיר גיין ווייטער. אקעי.

נאכדעם האט זיך געמאכט א פראבלעם אז מיט די צייט האט זיך דאס געזעצט אויף שיפקייט, האט זיך אראפגעזעצט אזוי, זעסט? האט זיך אראפגעזעצט אביסל, ווייסט איך מיין א גיגית קען זיך דאך זעצן, יא? די האלץ. כ'הער נישט. ווייל דא איז די לאך און דא איז די לאך און דא איז עס מקבל וואסער. וויאזוי שטייט אין שולחן ערוך אז ס'מוז זיין אויפן נידריגסטן פלאץ?
אם מקבל מים, אם מקבל מים כל שהוא. אפילו כל שהוא איז פסול. יעצט, ס'איז געווען אמאל מ'האט זיך גע'טובל'ט אזוי און ס'איז געקומען אזאלכע חברה און ס'האבן געזען אז ס'איז נישט גוט, ס'איז דא א תשובה אין דברי חיים, שרייבט אז ס'איז נישט כשר. שרייבט יענער אז די חברה דרייען אן די שטאט, זאגט ער, אויב זיי דרייען אן די שטאט איז עס יא כשר. ס'איז דא אקעגן א אינטערעסאנטע תשובה אין דברי חיים. זיי זאגן אז אלע טבילות זענען געווען פסול און זיי זאגן אז ס'איז נישט כשר געווען, זיי מאכן א טומל. זאגט ער, אויב אזוי איז עס כשר.

ס'הייסט וויסן וואס מורי הוראות האבן א כח. פארשטייסט? איז על כל פנים, דאס איז געווען די שלב ב' וויאזוי מ'האט זיך דארטן גע'טובל'ט. נאכדעם גייען מיר אריין צו שלב ג'. שלב ג' האט זיך אנגעהויבן אז מ'האט אנגעהויבן צו מאכן נארמאלע מקוואות. מ'האט געמאכט א אבן על גבי אבן ביז מ'האט אויפגעבויט שיינע מקוואות. און מ'קען דאך זיך נישט טובל'ען אין מי גשמים ווייל ביז אפאר וואכן וועט עס האבן א גערוך, מ'קען נישט. און אמאל דא חציצות מיט אנדערע זאכן, האט מען אנגעהויבן צו מאכן א מקווה, און דאס איז געווען א בור השקה, און דאס איז געווען א מקווה. יעצט, ס'דא א גמרא אין מסכת פסחים דף לד עמוד ב', זאגט דארט די גמרא, מכדי זריעה מכדי השקה מתורת זריעה, און מ'רעדט דארטן ביי קודש, דענק זאגט די גמרא, עמוד ב',

אזוי זאגט רש"י, אזוי זאגט די גמרא דארט. יעצט וואס דאס הייסט פונקטליך השקה און זריעה האט זיך אויסגעקאכט משך די יארן. די השקה וויאזוי אונז האמיר אייביג אפגעלערנט איז אז מען מאכט א לאך און די צוויי וואסערן זענען זיך משיק און דאס איז. א קיש, יא, ס'קישט זיך צוזאם, מ'דארף נישט מער, ס'דארף נישט אריינגיין איינס אין אנדערן, גארנישט, קישן זיך צוזאם און ס'איז כשר. יעצט ס'איז דא אין ראבד, יעצט ווייסטו די ראבד איז דאך דא אסאך נוסחאות, איין ראבד זאגט א מורא'דיג ווארט, און רבי חיים בריסקער האט מכוון געווען צו דעם ראבד, דער ראבד זאגט אז אין איינע פון די דאס פון זיינע ספרים וואס קאפח האט ארויס געגעבן, קענסט קאפח, ס'איז געווען קאפח ספרים. שרייבט ער, ברענגט ער א נוסח פונעם ראבד אז השקה העלפט נישט נאר פאר שני מקוואות חסרות. הערסט ווערטער? קומט אויס אז דער ראבד האט אינגאנצן אוועקגעמאכט דאס ווארט פון השקה. וואס? יעצט ר' מאיר פוזן פארפירט טאקע מיט דעם, און ירושלים רב מאכט אים אוועק מעולם לא שמענו. מעולם לא שמענו מוז דעם קאנאק צו אויב איז דער רב בחור חיים. אבער איך וויל דיר עפעס זאגן, און למעשה איז דא אזא נוסח. איינער מיר אויס אקעגן רב אדער. איך בין מסכים, איך בין מסכים צו אלעם, איך געב דיר נאר אז דו זאלסט וויסן וואס דא גייט פאר. לאמיר דיר מסביר זיין, דער חזון איש רופט אן דעם ראבד א ספר שאינו מוגה. באַקוקן, איך אַזוי נישט. ס'איז זייער שווער, זאָגט ער, צו פּסקענען. איך בין מסכים צו דיר. איך גיב דיר נאָר, איך גיב דיר נאָר זאָלסט פאַרשטיין. יעצט, דאָס איז די מקווה וואָס דאָס הייסט השקה. דאָס האָט מען גענוצט אַלע יאָרן. איך האָב נאָך געטראָפן, איך גיי דאָך אַרום זוכן אַלטע מקווהס אויך. מיר איז דאָס מוראדיק וויכטיק, ווייל אין אַמעריקע זאָגן אַלע פרויען, מיין מאַמע איז נישט געגאַנגען אין אַ מקווה. וווּ איז געווען אַ מקווה? וואָס דאַרף איך גיין אין מקווה? זוך איך אויף אלע מקווה'ס, איך האלט שוין אין אמעריקע האב איך געטראפן א מקווה אין ניו יארק וואס האלט צוויי הונדערט און צען יאר, און כ'האב געטראפן א מקווה אין קאליפארניע וואס האלט איבער צוויי הונדערט און פערציג יאר, און דארט איז טאקע דא מיט אזא אייזענע קייט, כ'האב פיקטשערס דערפון, וויאזוי מ'לאזט אראפ די גיגעס, מ'דרייט עס אזוי, מ'דרייט עס, ווייסט איר, ס'לאזט זיך אראפ, און די פרוי איז נעבעך געשטאנען אין דעם גיגע, ס'האט זיך געשאקלט, נעבעך די נשמה איז ארויסגעגאנגען פאר זי איז נאך אנגעקומען אונטן, און אזוי האט מען זיך גע'טובל'ט. אבער דאס איז מסירות נפש. ס'איז נישט געווען א גיגית של ברזל. איך זאג דיר דאך, דאס איז געווען איינס פון די שווערסטע פראבלעמען. וועגן דעם זאג איך דיר ווייל ס'איז קביע ב. יא, אבער איך האב עס נאך געזען, איך האב בילדער פון דעם. איך האב געזאגט, עס קומט ארויס, די אלע בילדער גייט ארויסקומען. עניוועי, וויל איך דיר נאר זאגן. האט זיך אנגעהויבן א מעשה אז מען טובל'ט זיך אין מקוואות, יעצט אלע יארן די אלטע מקוואות וואס איך האב געזעהן פון יארן יארן צוריק איז אלעס געווען א געהעריגע השקה, עד כדי כך ס'דא אין טורקי אין טערקיי אין קאזאבלאנקא האט מיך אפגערופן א גוי ס'האט אפגעקויפט א אידישע פראפערטי און ער האט געטראפן אין סעלער און געשיקט פיקטשערס אז ס'איז דא א מגן דוד און דו גייסט אריין און זעסטו געהעריג א מקווה מיט א השקה און די מקווה איז אלט פֿיר הונדערט און עפעס יאר און ער האט געבעטן אז איך זאל אראפקומען זען צו ס'איז כשר צו נישט. פארשטייסט? און למעשה בין איך געווען דארט, כ'האב עס אבער נישט געוואלט מכשיר זיין, ווייל ס'איז לעבן, ס'איז לעבן דעם איז דא א סאונע, א גוי'אישע סאונע באד, ביז ס'קוים איז געווען דאס, האב איך געזאגט איך וויל נישט, ווייל דא, איך וויל נישט אז דא זאלן קומען אידישע פרויען, פארשטייסט? איך האב מיך משתמט געווען, אבער כ'האב בילדער דערפון, איבער פֿיר הונדערט יאר. ס'דא דא א מקווה, איך בין אמאל געווען מיט רבי דוד מינצבערג דא אין ירושלים, ניין רבי שמואל, ער האט מיר געוויזן ווי ווייט דער נודע ביהודה האט א טעות חס ושלום מיט דעם וואס ער זאגט אז ס'איז נזקקת מהביצים, ווייל דא איז דא אין מצדה איז דא א מקווה און די שפופרת הנוד איז קוים אזוי קליין, מיינע פינגער גייען. יא מצדה יא ס'דא א מקווה וואס האלט צוויי טויזענט יאר איז ער האט זיך שטארק דעמאלט צערעדט אויפן נודע ביהודה מיך האט עס זייער וויי געטוהן ווייל קודם איז דא אזא זאך וואס ציין האסט שוין געזעהן אמאל ציין ס'וואקסט דיר ארום אזאלעכע זאכן ארום די ציין אמאל פלעק הייסט עס שטיינער וואקסן ס'קען זיין ס'פארשטאפט געווארן וואס. דאס הייסט אויך נישט פלעק. דער דאקטער רייסט דאס אראפ די זעלבע מיט די צייט. נאכדעם האב איך אים געזאגט נאך א זאך. מאן יימר אז דאס איז געווען א השקה, אפשר איז דאס געווען א בור וואס האט געהאלטן מי גשמים, און ווען מ'האט געברויכט האט מען עס פון דא ארויסגעלאזט. זאגט ער, אוי, יעצט כאפ איך פארוואס. כ'וועל דיר דערציילן פארוואס. סאטמאר רבי האט אין שעראן ספרינגס געהאט אן אייגענע מקווה, דער דברי יואל. אין שעראן ספרינג, דארט ווי מען פארט ארויס פאר זומער, האט ער געהאט די זעלבע מקווה געבויעט אזוי און אזוי, און ס'איז געווען דא, די לאך איז געווען אפילו נישט קיין קיין פיר סענטימעטער, יא, האב איך אים, איז דער וואס האט עס געבויעט איז געווען אודווארער רב זכרונו לברכה, האב איך געפרעגט וויאזוי איז דאס און וויאזוי האט עס דער רבי דורכגעלאזט, זאגט ער מיין קינד דו פארשטייסט נישט, דאס איז נישט געווען קיין השקה, זאגט ער, דא איז געווען פון א קוואל איז ארויף געקומען וואסער אייביג הויעך, און דאס איז געווען צוגעשטאפט אז ס'זאל נישט אריינרינען אינמיטן טובל'ען, און אז מ'האט עס געדארפט אנפילן האט מען ארויס גענומען דעם שטאפער און ס'איז אריינגערינען. כ'הער נישט. אה, ווייל ס'איז זחילה אויף אריין, איז דא א דברי חיים אז ס'איז נישט גוט. ניין נישט נאר דאס, א פרוי קען זיך דערטרענקען. א פרוי קען זיך דערטרענקען און ס'איז קאלטע וואסער. איז דעמאלטס איז מיר אויפגעלאכטן געווארן דאס, און שפעטער ווען כ'האב געטראפן ר' שמואל מינצבערג האב איך אים געזאגט מאן יימר אז דאס איז געווען אויף דעם, ניין ס'איז געווען אויף פון דארט האט מען ארויסגעלאזט, זאגט ער אה יעצט כאפ איך שוין, זיך זעהסט דער נודע ביהודה האט יא געקענט אלף בית. וואס? לאמיר דאס זאגן, ס'איז נישט מוכרח גארנישט, ס'איז נישט מוכרח אז דארט איז געווען א מקווה אזוי האט מען עס אויס. ניין נישט דאס, כ'וועל דיר עפעס זאגן. ס'קען זיין ס'געווען אויבן אויפן בארג, ס'האט נישט גערעגנט, האט מען געהאט א מיכל מים פשוט אויף צו טרינקען. וואס איז געווען די לאך? אז מען זאל זיך קענען באדן, לעבן דעם א קליינע דאס מען זאל זיך קענען באדן אויך איז מען זיך געזעסן אויבן און געשלאגן זיך. כ'האב מסביר געווען פון אלטע זאכן קענסטו נישט ברענגען קיין ראיה. כ'וועל דיר זאגן, איך זאג יעדעס מאל א משל, ס'דא א איד ער איז געשטארבן אין תשל ד, און ער האט טאקע געוואוינט דארטן דענק עם עם אין איך ווייס נישט אין אורוגוויי צו אין ברעזיל ער האט געהייסן האניאדער ער האט געהייסן אויפן נאמען כ'וועל מיך באלד דערמאנען זיין נאמען ער איז געשטארבן אין סאטמאר יעדער ווייסט אז מען האט געגרינדעט דעם בית החיים ווען סאטמאר רב איז אוועק ווען איז סאטמאר רב אוועק תשל ט תשל ט דארט איז דא א מצבה פה נטמן הרב הגאון האניאדער רב און ער איז געשטארבן אין תשל ד. ס'איז דאך א מורא'דיגע סתירה. תירוץ איז, ס'איז געווארן דארט שלעכטע צייטן, כ'ווייס נישט צו אין בראזיל צו אין ארגענטינע. איזרעל, ער האט געהייסן הרב איזרעל האניאד רב, איז געגאנגען, די קינדער זיי האבן נישט גענומען קיין טשענסעס, זיי האבן אים ארויסגעגראבן אזוי ווי מען טראגט היינט אריבער טויטע, און זיי האבן אים געברענגט מיט די אריגינעלע מצבה. פארשטייסט? איז ער איז געשטארבן ל ד, און ארויסגעברענגט האט מען אים אין די נונ'ס, און סאטמאר רב איז געשטארבן אין ל ט. סאו פון די אלע זאכן וועסטו קיינמאל נישט ברענגען קיין ראיה ווייל דו קענסט נישט די מציאות. עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. אמער דא יעצט דאס, יא, השקה מיט די מקווה. ווי גרויס די לאך זאל זיין, אויף דעם איז דא אסאך מחלוקת. ס'איז דא מחלוקת. די חזון איש האט א שיעור, ר' חיים נאה האט א שיעור, סאטמאר רב האט א שיעור, דריי אינטשעס.

זיך מיך פרעגן פארוואס? וואס? ניין ניין ניין פאר חבד, לאמיר נישט כאפן מיט חבד. האט עטס געלערנט צוויי גמרות, איינס איז מסכת ביצה ושוין שמשיקין, געדענקסט דארטן וואס שטייט דארטן חמין בצונן יפים ברעים, יא? יא? אקעי, ס'איז א גאנצע מחלוקת צו מ'מעג צו נישט, יא? יעצט, ס'איז דא נאך א סוגיא אין מסכת

וועגן דעם האט עטס אויך געלערנט אז מי גשמים מיט מי נהר העלפט נישט קיין השקה. פארוואס צוויי מיני וואסער? יעצט וויל איך אבער פרעגן א קשיא. אויב סאטמאר רב האלט מען זאל ארויף ברענגען א מי מעיין ווייסט די ארטיזשיען וועל, נו וויאזוי איז ער דאס משיק צו די מקווה? איז דאך קיינמאל נישט קיין השקה.

אוודאי, אוודאי, לכאורה לויט די סוגיא. די זעלבע זאך. פונקט ווי מעיין האט א פראבלעם מיט מי גשמים אויכעט. נאכאמאל, איך בין דיר יעצט מסביר, איך האב א גמרא, איך האלט נאך ביי די גמרא, איך האב א גמרא, איך ווייס, איך ווייס, איך האב אבער א גמרא, איך האב א שאלה. וויאזוי בין איך עס משיק? יעצט איז אזוי, באמת ווען די מאכסט השקה, דארף דער בעדער אינדערפרי קומען, ער דארף מאכן השקה ווען די מקווה איז קאלט, ווייל טאמער ס'איז שוין אנגעווארעמט, ער קומט נאכמיטאג קומט די בלנית און זי נעמט עס ארויס, איז ער משיק חמין בצונן, פארשטייסט? האסט דיין ערשטן פראבלעם. נאכדעם איז דא נאך א זאך. די אויב כ'על האלטן אז די צוויי וואסערן זענען זיך נישט משיק, רעגן וואסער האט נישט אזויפיל משקל ווי שטאט וואסער. דאס וואס דו טרינקסט איז שוין אריינגעלייגט כלאר מיט אלע מיני זאכן. ס'איז צוויי מיני וואסערן. וויאזוי קען זיך דאס אויסמישן? ס'ארבעט נישט. נאכדעם איז דא נאך א זאך. אז טאמער די מישט אויס ווען ס'איז געווען, כ'האב דיר שוין פריער געזאגט ווען ס'איז צונן, חמין בצונן, האסטו נאך א פראבלעם. נו, האסטו מים יפים ברעים. די מקווה האט שוין א שטיקל גערוך, ס'איז שוין אנגעלייגט מיט אסאך שמוץ, און דו האסט געלייגט יעצט זויבער וואסער. סאו ס'איז יפים ברעים. יעצט וויל איך ענק זאגן א סוד. הערטס אויס. ס'איז דא צוויי פלעצער. סיי דארט אין מסכת ביצה איז דא א.

ס'איז געווען די רבי פונעם אר"י הקדוש כעניש. איך ווייס די בדק בית ברענגט עס אויך צו, יעצט גיי איך דיר זאגן נאך א זאך. יא יא יא יא נאכדעם גיי מיר צו נאך אביסל, גיי מיר צו נאך אביסל אין דארטן ווי מען מישט אויס די צוויי וואסערן דארטן ביי ים חבית שנפלה לים, עס ברענגען אויך צו איז דא א ריטבא א ראשון, א ריטבא ברענגט צו. די גאנצע מחלוקת וואס דו זעהסט דא פון די חבית שנפלה לים איז נאר ווען ווען די חבית איז געווען כשפופרת הנוד. טאמער איז די חבית געווען כמוציא רימון איז עס איינס, אפילו לויטן רמב"ם קענסטו זיך טובל'ן. ווייל ווען נישט לויטן רמב"ם דארף דאך זיין א גרויסער חילוק ווען איינער טובל'ט זיך לעבן דעם בור פון השוקה און פינף מעטער אוועקצו.

מען האט נישט געקענט אפילו מאכן אמאל א לאך פונקטליך, אזאלכע גרויסע לעכער איז דא.
ניין, צוויי, איך האב דיר געזאגט אויכעט אין מסכת ביצה.
ווארט, זיי האבן מורא געהאט פאר נתן סאה ונטל סאה, זיי האט געבאדערט אן אנדערע זאך אין קאפ.

אז ס'זאל זיין פיר אינטשעס, פיר אינטשעס איז צען צענטימעטער, מילא האב איך נישט קיין פראבלעם, מען האט פארגעסן מאכן, שוין נישטא, מאכט עס יעצט, איז גוט, קאלט, ווארעם, הייס, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט ראשונים, יעצט האבן מיר א פראבלעם וויי גאנץ הלכות מקוואות דעם תשבץ, אויף וואס זאגט ער אז מען איז מחיוב מחמיר צו זיין אפילו אויף א שיטה יחידאה, סא דא האסטו דאך שיטות, עניוועי, מאכט מען דא א לאך, ס'זאל זיין אביסל גרעסער, יעצט.